וואס בלייבט איבער צו פארציילן? צוויי זאכן, וויכטיגע זאכן, אז מען האט באגראבן יעקב טאקע אין ארץ כנען, אזוי ווי אונז האבן געלערנט די גאנצע מעשה באריכות, מען האט באגראבן שרה, די קבורה פון אברהם אבינו שטייט, פון יצחק, פון יעקב, יעדע איינע פון די אבות, ס'איז א וויכטיגע זאך צו וויסן, און דא שטייט אויכעט, און ס'שטייט קודם כל, אינטערעסאנטע זאך, יוסף, קודם יוסף האט געוויינט, יוסף איז געווען א גרויסע וויינער, האט ער געוויינט דא אויכעט אויף יעקב, מ'האט חונט געווען יעקב אבינו? יעקב אבינו האט מען געמאכט א מאמי, דער עולם ווייסט נישט, ס'איז דא א מאמי ערגעץ פון יעקב אבינו, אזוי איז געווען די מנהג אין מצרים, ס'זעט אויס אז יוסף האט פארשטאנען, קען זיין ס'איז דא א פראקטישע סיבה, איך האב געזען איינער טענה'ט ווייל מ'דארף טראגן ביז ארץ ישראל, ס'זאל נישט פארפוילט ווערן די גוף ביז מ'גייט אין ארץ ישראל, אבער פשוט יוסף איז געווען דער מלך אין מצרים, האט געטון פאר יעקב די מנהגי הכבוד, כבוד הקבורה, אזוי ווי מ'פירט זיך אין מצרים, הגם אין כנען לכאורה די אבות אברהם אבינו האט מען נישט געמאכט, געמאכט קיין חניטה. אבער יעקב איז געווען אין מצרים און געדארפט זיך פירן אזוי מנהג ה... מנהג המקום, די כבוד וואס עס פאסט פאר די פלאץ, און עס איז געווען פערציג טעג אזוי ווי עס איז די מנהג, זיבעציג טעג האט מען געוויינט, אזוי איז געווען די מנהג אין מצרים, ביי אונז איז דא דרייסיג טעג און אנדערע נאמבערס, אבער זעט אויס ביי זיי איז געווען זיבעציג טעג, קען זיין אפשר דא וואס לערנען אז פערציג פלאס דרייסיג איז זיבעציג, שוין, קען אויכעט זיין. נאכדעם זעהט מען א אינטערעסאנטע זאך האט מען געדארפט פועל'ן ביי פרעה ער זאל טאקע ארויסלאזן צו באגראבן יעקב זעהט אויס ס'נישט געווען אזוי פשוט פאר דעם לערנען רשי און אנדערע אז מ'האט געדארפט משביע זיין יוסף אזוי ווי ער זאגט השבע השביע אז ס'נישט אזוי פשוט און מ'האט צוזאמגענומען מ'האט אים טאקע מיטגעשיקט מיט יעקב אבינו. א גאנצע חברה פון מצרים כל זקני ארץ מצרים איז געווען זייער מכובד דאס ווייזט אלץ די כבוד פון יעקב אבינו אז עס איז געווען אזוי מכובד איינע פון די מעסעדזשעס פון גאנץ ספר בראשית באופן כללי אז די אבות זענען געווען מכובד מען האט מכבד געווען די גוים אלע פעלקער ארום און ארום האבן מכבד געווען אברהם יצחק יעקב און עד כדי כך אז ס'איז דא א פלאץ אין עבר הירדן וואס הייסט אבל מצרים פארוואס הייסט עס אבל מצרים ווייל דארט האבן געמאכט א שטיקל אבילות שבעת ימים דאס הייסט חוץ פון די זיבעציג טעג נאך א זיבן טעג שבעה האט מען געזעצן אפשר פאר די קבורה לכאורה אין גורן האטד האט מען געזעצן אויף יעקב אבינו אויפן וועג פון מצרים פאר ארץ ישראל ס'איז דא א שטיקל שוועריקייט אז עבר הירדן איז נישט אויפן וועג פון מצרים קיין ארץ ישראל אלא חוץ אויב מען וועט זאגן עבר הירדן מיינט די זייט די אנדערע זייט פון די אנדערע זייט פארוואס זאל די תורה פונקט דא עס רופן די אנדערע זייט זייער מאדנע דארף מען פארשטיין וואס ווי איז די פלאץ אבל מצרים איך בין נישט דארט געווען קיינמאל סאו איך ווייס נישט פארוואס זאל דאס זיין אויפן וועג פון מצרים קיין ארץ ישראל ס'איז דא דא עפעס א רמז, אפשר עפעס א סימן לבנים פון עפעס, אז מ'איז טאקע געגאנגען ארץ ישראל, און אריינגעגאנגען פון די אנדערע זייט, טאקע געמאכט א א דרך המדבר, א לאנגע וועג, דארף מען מעיין זיין, און שוין מ'האט אים באגראבן, עד כאן, עד כאן ימי יעקב, געענדיגט, געענדיגט די מעשה פון יעקב אבינו. נאכדעם האבן אונז א וויכטיגע מעשה, וואס איז געשען צווישן יוסף און זיינע ברידער, ס'איז זייער אינטערעסאנט, יוסף און די ברידער רעדן נאר ווען יעקב איז נישט דארט. סיי ווען אין מצרים ווען זיי זענען געקומען די ערשטע מאל בהתודע יוסף אל אחיו יעקב איז נישט געווען דאס שפעטער האט מען אים געזאגט עוד יוסף חי מען האט אים נישט געזאגט עס שטייט קיינמאל נישט מען האט אים געזאגט וואס איז געשען מיט די ברידער דא איז משמע יא אז ער האט געוואוסט אבער עס שטייט נישט קיינמאל מען האט א שמועס צווישן יעקב און יוסף צו טון מיט די ברידער עס איז געווען יעקב און יוסף עקסטער אבער עס שטייט נישט דארטן און דא איז ווען געקומען די ברידער זיי האבן געכאפט אז אפשר זיי האבן געטראכט אז ווי ענליך וואס עשו האט געזאגט יקרבו ימי אבל אבי ער וועט עפעס טון זיי האבן געטראכט אפשר יוסף האט זיך געפירט בדרך ארץ ווייל זיי האבן אלס געוויסט אז פאר די כבוד וואס זייער טאטע האט נישט געוואלט אז די טאטע זאל האבן צער אז זיינע קינדער שלאגן זיך, שוין גענוג צער געווען אז מען האט פארקויפט יוסף, האבן זיי געמיינט אפשר יעצט וועט קומען די צייט אז יוסף וועט נוקם זיך זיין, האבן זיי געבעטן האבן געזאגט אביך צוה לפני מותו, האבן נאך נאכגעזאגט א צוואה, ס'דא וואס רשי אפשר זאגט אנדערע זאגן אז ס'איז בכלל נישט געווען אזא צוואה, ס'איז געווען א לשנות מפני השלום, זייער אינטערעסאנט, מ'קען זאגן אזא שקר, אבער על כל פנים. זיי האבן זיך געבעטן ער זאל זיי מוחל זיין, און יוסף האט ווייטער געוויינט, שוין די פיפטע מאל וואס יוסף וויינט אין די ספר, עטליסט די פיפטע מאל, אפשר נאך מער, זיי האבן זיך אפילו צוגעזאגט זיי גייען זיין עבדים פאר אים, ענליך צו וואס זיי האבן צוגעזאגט פריער ווען מען האט געכאפט די גביע און אנדערע מאל, און יוסף האט איבערגע'חזר'ט זיין פזמון וואס ער האלט אלעמאל, יוסף'ס שיטה איז אלעמאל געווען אז אל תיראו כי התחת אלקים אני, אינטערעסאנט יעקב אבינו האט אויך געזאגט התחת אלקים אני פאר רחל, עפעס א שיטה אז דאס האט ער מקבל געווען פון זיין טאטע, ער איז נישט דער גאט, ער דארף נישט נוקם זיין, דער אייבערשטער האט עס געפירט אלקים חשבה לטובה, אל תיראו איך זאל דיך ווייטער מפרנס זיין, דאס איז געווען יוסף'ס שיטה, און ווייטער חסידים קענען עס רופן אזוי ווי איך האב געזאגט לעצטע מאל, יוסף'ס נצחון, דאס הייסט ער איז געבליבן, ער איז געבליבן יוסף הצדיק, ער האט זיך נישט נוקם געווען, פארקערט ער האט פארשטאנען אז דאס אלס איז געווען לטובה, הגם שפעטער איז געווארן פון דעם גלות מצרים, ס'איז זייער אינטערעסאנט אז ביז יעצט, ממש ביז די מינוט, זעט אויס אז אלס ממש ער יוסף זאגט אלקים חשבה לטובה, ס'איז אויך מראה טובה וואס שפעטער איז געווארן פון דעם די גלות מצרים וואס מ'גייט לערנען אין ספר שמות, ס'אלעמאל א אינטערעסאנטע זאך, אבער דאס איז וואס שטייט. עד כאן וינחם אותם וידבר על ליבם זה ממש יוסף האט מנחם געווען זיינע ברידער אז זיי האבן אים פארקויפט ס'איז ממש בעקווארדס אפסייד דאון אזא נצחון האט ער געהאט נאכדעם איז די ענד פון די מעשה פון יוסף אזוי ווי יעקב איז געשטארבן שטייט דארט ווי יוסף איז געשטארבן ער האט געלעבט הונדערט און צען יאר און ער האט געהאט אייניקלעך אפילו בני מכיר בן מנשה אפשר ענליך צו יוסף האט געלייגט מנשה און אפרים על ברכי יעקב דא אויך על ברכי יוסף און יוסף האט שוין נישט געקענט ארויף נעמען צוריק אין ארץ ישראל האט ער צוגעזאגט פאר די אידן אז פקד יפקד אלקים אתכם וועט מען זיי ארויס נעמען פון מצרים און ער איז געשטארבן און מ'האט אים געלייגט אין א ארון אין מצרים אזוי ווי די מנהג אין מצרים איז דא ענדיגט זיך ספר בראשית.